היינטיגע פרק איז א פרשה פון הלכות, מ'קען זאגן ס'דא דריי הלכות, יעדע איינע פון די דריי הלכות איז צוטיילט אויף נאך צוויי פארטס, ס'דא דריי הלכות אין די פרק, די ערשטע איז די הלכה פון שמירת המקדש, שמירת המשכן, און ס'דא אין דעם צוויי חלקים שמירה פון די כהנים און שמירה פון די לווים, צווייטע איז די הלכה פון תרומות און מעשרות, מתנות כהונה, מתנות וואס די כהנים נעמען, אין דעם איז אויך דא צוויי חלקים, מתנות פון די כהנים, מתנות פון די לווים, ס'דא בעצם אין דעם א דריטע חלק וואס די מתנות וואס די לווים דארפן צאלן פאר די כהנים, דאס דאס דאס איז אויך געווען ביי די שמירה, ס'דא וואס די לווים היטן, איז דא וואס די כהנים היטן, איז דא וואס די כהנים היטן פאר די לווים, דאס זענען דריי חלקים פון די שמירה און פון די מתנות, נאכדעם איז דא א דריטע הלכה, וואס איז ווייטער דא צוויי פרטים אין דעם, דאס איז דאס אז די כהנים און די לווים ביידע, זיי זענען נישט נוחל קיין נחלה, באקומען נישט קיין ירושה צווישן די אידן, זיי באקומען נישט קיין קרקע, נאר די מתנות. דאס איז די פרשה. מ'קען זעהן ווי ס'שטייט אז די אידן וואס טוהן די נחלה אויך דא איז דא דריי חלקים. די אידן האבן נחלה און די לוי נישט, און די אידן גייען נישט אין די אין די משכן און די לוי יא, און די לוי באקומט מעשר און די כהן באקומט תרומה און אנדערע מתנות און נישט קיין נחלה. דאס איז דריי פארטס אין יעדע איינע פון די פרשיות. יעצט. מ'קען ס'איז זייער גרינג צו זעהן אז די פרשה הגם ס'איז הלכות וואס עס טעקניקלי קען זיין איבעראל, ס'איז זייער גרינג צו זעהן און ס'איז בפירוש מיין איך אין די פסוק אז דאס איז א המשך פון פרשת קרח ולא עוד אלא ס'קען זיין אז פרשת קרח איז כאילו כמעט א געוויסע זין א הקדמה צו דאס פארוואס? ווייל די פרק הייבט זיך אן בעצם איז אין די ענד פון די פריערדיגע פרק און לויט מיך דארף זיין די אנהייב פון די פרק די אידן זאגן פאר משה הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו וואס האט מען טענות? זייער טענה איז, ס'איז דא צוויי לעוועלס אין די טענה, כל הקרב הקרב אל משכן השם ימות, האם תמנו לגוע, ס'הייסט זיי זאגן אז די משכן איז א דעינדזשערעס ביזנעס, יעדע איינער זעסט קרח איז באשטראפט געווארן, און דתן ואבירם זענען באשטראפט געווארן, אין אנדערע ווערטער די אידן וואס ווילן גיין צו די מקדש ווערן געשטראפט, אפילו די לווים, קרח וואס וויל גיין אביסל נאנטער, אביסל נענטער טוהן מער וואס מ'האט אים געבעטן, ווערט באשטראפט, דאס איז א דעינדזשערעס זאך, אונז ווילן דאס נישט, וואס איז מ'גייט יעדע איינער אויסשטארבן ווי דורך די דזשאב, יא, האם תמנו לגוע כאטש מ'דארף דאך, מ'דארף דאך א משכן, כדי מ'זאל גיין דארט, כדי מ'זאל מקרב קרב אל משכן כדי מ'זאל זיך מתקרב זיין יא מ'זאל מאכן קרבנות מ'זאל טון אלעס וואס מען דארף און יעדע איינער וועט גיין ער וועט שטארבן כל הקרב הקרב וועט בלייבן קיינעם גארנישט יא מיט איינער זאגט היינט וועט איך גיין און איך שטארב מארגן וועט צווייטער גיין וועט יענער שטארבן האם תמנו לגוע לסוף וועט נישט בלייבן קיין איין איד די משכן ס'וועט מכלה זיין אלע אידן דאס איז די טענה וואס די אידן האבן און לגבי דעם ענפערט די אייבערשטער ויאמר השם אל אהרן אז ניין מ'גייט מאכן א סדר אתה ובניך די כהנים וועלן היטן נושא זיין את עון המקדש נושא עון מיינט טראגן די אחריות יא מיינט ער גייט טראגן די אחריות וויאזוי גייט ער טראגן די אחריות דורך דעם וואס ער גייט די איינציגסטע וואס ער גייט טוהן די עבודה און ער גייט האבן א ספעשל עבודה פון היטן היטן די משמרת המקדש אז מאכן זיכער אז קיינער אנדערש גייט נישט אריין און דאס אליינס ליגט די אחריות ס'הייסט ס'איז זיין דזשאב צו מאכן זיכער אז קיינער וועט נישט אריינגיין און אויב איינער האט יא כלי יעצט איז זיין יענער די כהן'ס רעספאנסיביליטי נישט די איד'ס רעספאנסיביליטי ער איז נושא זיין עוון ער טראגט די אחריות פון יענעמ'ס זינד. יעצט דאס איז די כהן אפילו לגבי די לוויים לאזט נישט אריין די לוי טוהן זעלבע זאכן איך גיי נישט אויפן סדר הפסוקים אבער מיר פארשטייען די פסוקים גייען זאגן דאס די לוי ער גייט העלפן די כהן וילוו עליך וישרתוך און ער גייט מאכן זיכער אז די אידן קומען נישט אפילו אין די מקום וואס די לוויים באלאנגען און דאס איז די העלפן די כהנים נושא צו זיין די משמרת המקדש. נאך דא א אינטערעסאנטע לשון עבודת מתנה אתן את כהונתכם, איך ווייס נישט וואס די טייטש עבודת מתנה, וואס קומט עס דא אריין, אבער על כל פנים דאס איז די ערשטע זאך, יעצט אויב אזוי קומט די כהן מיט א שאלה, שטייט נישט די שאלות ותשובות אבער איך בין מסביר אז ס'מיינט קומט א שאלה, אקעי ער נעמט די גאנצע רעספאנסיבילטי דאס איז נישט פעיר, ס'דא א מסוכנ'דיגע זאך טאקע, אויב די כהן און די לוויים זיי זאלן ניין וואס איז זיי וואס איז וואס עפעס פעיר אה רבונו של עולם וועט אייך קאמפענסעיטן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי כ'וועל דיר געבן דיר צאלן פאר די משמרת באקומען תרומה און נישט נאר וואס אונז רופן תרומה נאר לכל קדשי בני ישראל אלע קדשים די קרבנות די מנחות די תרומות אלע סארט ביכורים אלע בכורים אלע חרמ'ס אלע סארט די אלע סארט זאכן בכורים מיט די פרטי הלכות אלע תרומות באופן כללי אלעס אז די כהן באקומט דאס איז א ברית מלח לפני השם לך ולזרעך עס איז באקומען די כהן עס באקומט ער באצאלט פאר די ריסקס ער נעמט און די זעלבע זאך וועט מען זעהן אין די נעקסטע פרשה די לוי אויך באקומט מעשר פאר זיין ריסק און נישט נאר דעם נאר די כהן באקומט באצאלט פון די לוי און מ'האט געלערנט אז די כהן היט אויך אז לווים זאלן נישט נתקרב ווערן מער פון זיי מעגן, ממילא די לוי צאלט אויך פאר די כהן תרומת מעשר, און עס איז ונחשב ללוי כתרומת גורן, דאס הייסט כאילו אזוי ווי די איד צאלט פון זיין גורן צאלט די לוי פון זיין מעשר צאלט ער פאר די כהן, איז אויך פארט פון די אידן לגבי דעם. האלט מען דא ווערט שווער מצד שלישי, א דריטע זאך, קומען די אידן און זאגן אקעי סאו די כהנים האבן זיך גענומען די גרינגסטע דזשאב, זיי דארפן נישט ארבעטן, זיי היטן נאר כלים, און. מען צאלט זיי פאר פרי, וואס איז נישט פעיר, אה, איז לכבוד דעם איז דא א דריטע הלכה, א דריטע פרשה וואס איז אינמיטן, אבער עס איז א דריטע זאך וואס זאגט, אז די כהנים און די לוויים באקומען נישט קיין נחלה בתוך בני ישראל, אז ער דארף נישט באקומען קיין שדה וכרם ער גייט נישט באקומען קיין פעלד ווי ער דארף ווי ער ארבעט, ער גייט טאקע נאר באקומען דאס, ממילא עס שטימט אלעס פערפעקט, ער באקומט נאר דאס, האט די חסרון, מצד שני ער נעמט רעספאנסיביליטיס, און ווערט באצאלט, ממילא שטימט קיינער, קיינער קען נישט האבן קיין טענות, עס שטימט די גאנצע סדר.